בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף ז, מיר הייבן אן, דף ז, עמוד א', ניין שורות פון אויבן, אמר רב שמואל בר יהודה, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב שמואל בר יהודה, שלחה להם אסתר לחכמים, אסתר המלכה האט געשיקט צו די חכמים פון יענע דור, קבעוני לדורות, רשי זאגט קבעוני לדורות, קבעוני ליום טוב ולקריאה להיות לי לשם, ס'טייטש אסתר האט געבעטן פון די חכמים מ'זאל קובע זיין די יום טוב פורים און די חיוב צו לייענען די מגילה להיות לי לשם כדי מ'זאל טאקע געדענקען אסתר המלכה'ס נאמען, שלחו לה האבן די חכמים צוריק געשיקט קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, ס'טייטש די פעלקער וועלן זיך רעגן אויף אונז אז אונז פרייען מיר זיך אין זייער מפלה, שלחה להם האט אסתר צוריק געשיקט כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס, וואס טייטש כ'בין שוין סיי ווי פארשריבן ביי די מלכי מדי ופרס, די פעלקער ווייסן סיי ווי סיי פון די מעשה, און במילא עט זיי נישט אנגיין אז אונז וועמיר קובע זיין א פורים. זאגט די גמרא ווייטער, רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו, די פיר אמוראים האבן געלערנט, און די גמרא זאגט, די גמרא לייגט דא צו א נקודה, אז בכוליה סדר מועד, כל כי האי זוגא, דאס טייטש אין גאנץ סדר מועד, וואו ס'ווערט דערמאנט די פיר נעמען, רב, רב חנינא, רבי יוחנן, רב חביבא, איז דא אזעלכע וואס חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן, דאס זענען נישט גורס רבי יוחנן, נאר אנשטאטס דעם זענען זיי גורס ר' יונתן. איז על כל פנים, וואס האבן די פיר פארגעלערנט? האבן זיי געזאגט אזוי, שלחה להם אסתר לחכמים, אסתר המלכה האט אויך געבעטן פון די חכמים, כתבוני לדורות, פריערט האט מען געזען, קבעוני לדורות, קבעוני לדורות, איז מ'זאל קובע זיין, חכמים זאלן קובע זיין פורים אלס יום טוב, מ'זאל לייענען די מגילה, כתבוני לדורות פשט אסתר האט געבעטן, אז די מגילה זאל ממש ווערן א חלק פון תנך, זאל ווערן א חלק פון די כתבי קודש, שלחו לה, האבן חכמים געענטפערט מען קען נישט, פארוואס? ווייל שטייט אין פסוק אין משלי, הלא כתבתי לך שלישים, וואס טייטש מען דרש'נט די פסוק אז שלמה המלך האט געזאגט אז דריי מאל זאל דערמאנט ווערן אין תנך די ענין פון מלחמת עמלק, און ממילא דרש'נט מען שלישים ולא רבעים, נאר דריי מאל, נישט פיר מאל, און דריי מאל איז שוין דא, איינמאל אין שמות, איינמאל אין דברים, און שפעטער אין ספר שמואל, דארט ווען שאול המלך האט מלחמה געהאט מיט עמלק, קומט אויס שטייט שוין דריי מאל די ענין פון מלחמת עמלק, פון מחיית עמלק קען מען נישט מער צולייגן מגילת אסתר וואס איז אויך די ענין פון מחיית עמלק, נאר וואס עד שמצא לו מקרא כתוב בתורה ביז מ'האט געטראפן דעם פסוק וואס שטייט אין תורה אויך לגבי מלחמת עמלק וואס שטייט דארט כתוב זאת זכרון בספר וואס דאס האט מען גע'דרשנ'ט כתוב זאת מה שכתוב כאן ובמשנה תורה אז כתוב זאת גייט ארויף אויף דאס וואס שטייט אין די תורה סיי אין ספר שמות און סיי אין ספר דברים, זכרון גייט ארויף מה שכתוב בנביאים, וואס דאס איז ספר שמואל וואס מען האט פריערט דערמאנט די מלחמת שאול בעמלק, און בספר גייט ארויף מה שכתוב במגילה, מגילת אסתר, ס'טייטש אז ס'יא דא א מקור אז מגילת אסתר זיין א חלק פון תנך, איי מען פריערט געזען די לימוד הלא כתבתי לך שלישים, זאגט טאקע די מהרשא אז שלישים מיינט תנך, אז די ענין פון מחיית עמלק זאל זיין דערמאנט אין אלע דריי ספרים אין תורה, אין נביאים און אין כתובים, און ממילא איז אויך נישט קיין סתירה. זאגט אונז אבער די גמרא כתנאי, אז די ענין צו מגילת אסתר איז א חלק פון תנך צו נישט איז בעצם א מחלוקת תנאים, ווי מ'עט שוין זעהן אין א ברייתא אז תנאים קריגן זיך טאקע וויאזוי מ'דרש'נט די פסוק כתוב זאת זכרון בספר, זאגט די ברייתא אזוי, כתוב זאת, דאס די ערשטע תנא דאס איז רב שיע, רב שיע האלט אז כתוב זאת מה שכתוב כאן, גייט ארויף אויף ספר שמות, וואס ווערט דערמאנט מחיית עמלק מלחמת עמלק, זכרון, גייט ארויף מה שכתוב משנה תורה, וואס שטייט אין דברים, בספר גייט ארויף מה שכתוב בנביאים, אין ספר שמואל דברי רב שיע, ס'טייטש לויט רב שיע ווערט אינגאנצן נישט דערמאנט די ענין פון מגילת אסתר די ענין פון כתובים, נאר כתוב זאת גייט ארויף אויף שמות, זכרון גייט ארויף אויף דברים, און בספר גייט ארויף אויף ספר שמואל אויף נביאים, ר' אלעזר המודעי אומר, אזוי ווי מ'האט פריערט געזעהן, אז כתוב זאת מה שכתוב כאן, ובמשנה תורה, ער האלט אז די גאנצע ענין פון תורה, סיי שמות און סיי דברים, ביידע קען מען אריינלייגן אין כתוב זאת, זכרון גייט ארויף מה שכתוב בנביאים, בספר גייט ארויף מה שכתוב במגילה, און ממילא טאקע לויט רב אלעזר המודעי איז די מגילה א חלק פון תנך, איז דער רב שיע וואס רב שיע זאגט אז מגילה איז נישט קיין חלק פון תנך, און מ'עט באלד זעהן מ'עט נאכאמאל זעהן די רב שיע מ'עט אים נאכאמאל באטרעפן, זאגט יעצט די גמרא, אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה נאכגעזאגט פון שמואל אסתר אינה מטמא את הידיים אז מגילת אסתר איז נישט מטמא די הענט, וואס טייטש נישט מטמא די הענט? איז אין מסכת שבת איז מבואר אז ס'דא י"ח דברים וואס בית שמאי האבן גוזר געווען און די הלכה איז טאקע ווי די בית שמאי ס'טייטש געווען דארט עפעס איין טאג וואס אין בית מדרש פון בית שמאי איז געווען מער מענטשן ווי אין בית מדרש פון בית הלל האט מען גע'פסק'נט די בית שמאי און בית שמאי האט גוזר געווען דעמאלטס אַכצן זאכן איינע פון די זאכן וואס בית שמאי האט גוזר געווען איז אז כתבי קודש די ספרים פון תנך זענען מטמא די הענט, פארוואס האט מען גוזר געווען אזוי, אלץ כמה טעמים קודם כל וועגן א טעם ווייל אמאליגע צייטן געווען א מנהג מענטשן האבן באהאלטן תרומה לעבן כתבי קודש איז געקומען מייז אויפגעגעסן די תרומה און אויך אויפגעגעסן די כתבי קודש איז פארדעם האבן בית שמאי גוזר געווען אז די ספרים זאלן מטמא זיין תרומה כדי טאקע מען זאל נישט האלטן עסן לעבן די כתבי קודש. נאך א טעם איז אז מ'זאל טאקע נישט צורירן די כתבי קודש ווייל ס'פאסט נישט, האט מען געזאגט ס'איז מטמא די הענט אז מ'רירט עס צו, איז על כל פנים זאגט שמואל אז מגילת אסתר האט נישט דעם דין, אלע אנדערע כתבי קודש זענען מטמא די הענט, מגילת אסתר נישט. פרעגט די גמרא למימרא דסבר שמואל אסתר לאו ברוח הקודש נאמרה, קען מען דען זאגן אז שמואל האלט אז מגילת אסתר נישט געשריבן געווארן ברוח הקודש? והאמר שמואל, שמואל האט קלאר געזאגט אז נישט, שמואל האט געזאגט אסתר ברוח הקודש נאמרה אז ס'איז יא געשריבן געווארן מיט רוח הקודש, און אז ס'איז געשריבן געווארן מיט רוח הקודש האט עס לכאורה א דין פון ספרי הקודש פון ספרי התנך, און פארוואס איז עס נישט מטמא די הענט? ענטפערט די גמרא, שמואל האט געהאלטן נאמרה לקרות ולא נאמרה לכתוב, וואס טייטש ס'איז געגעבן געווארן ברוח הקודש מ'זאל עס געדענקען און מ'זאל עס ליינען בעל פה, אבער דאס אראפשרייבן דאס איז נישט על פי רוח הקודש, ס'טייטש נישט קיין חלק פון תנך, און ממילא איז נישט מטמא די הענט. פרעגט אבער די גמרא מיתיבי א קשיא פון א משנה, אנדערע זענען גורס איז נישט קיין משנה, עס איז א ברייתא, עס איז סתם עפעס א מימרא פון תנאים, איז על כל פנים שטייט אין די משנה, ר' מאיר אומר, ר' מאיר זאגט, קהלת אינו מטמא את הידיים, קהלת איז נישט מטמא די הענט, ס'טייטש קהלת האט נישט קיין דין פון כתבי הקודש, פון ספרי תנך, ס'איז נישט מטמא קיין הענט, אבער וואס, ומחלוקת בשיר השירים, ס'טייטש לגבי שיר השירים, דארט איז דא א מחלוקת צו עס איז מטמא הענט צו נישט, צו שיר השירים איז א חלק פון תנך צו נישט, וואס איז די מחלוקת? וועלכע תנאים קריגן זיך אין דעם? איז פשט אז עס קריגן זיך בית שמאי און בית הלל ביי דעם, וועלן מיר באלד זען טאקע אויך מחלוקת בית שמאי בית הלל, און אויך אינטערסאנט, רש י, דיבור המתחיל, אינו מטמא את הידיים, פירט אויס מיט די ווערטער ומחלוקת בית שמאי און בית הלל היא, און אסאך זענען גורס אז עס איז נישט קיין חלק פון די פריערדיגע רש י, נאר דאס איז א נייע רש י, אז רש י דיבור המתחיל ומחלוקת, זאגט רש י בית שמאי בית הלל אז ס'דא א מחלוקת בית שמאי בית הלל צו שיר השירים איז א חלק פון תנך צו נישט אזוי זאגט ר' מאיר ר' יוסי אומר ר' יוסי זאגט ניין שיר השירים מטמא את הידיים דאס איז קלאר שיר השירים איז נישטא קיין מחלוקת שיר השירים איז קלאר א חלק פון תנך וואו די מחלוקת ומחלוקת בקהלת ביי קהלת איז דא א מחלוקת ר' שמעון אומר ר' שמעון זאגט קהלת מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל איז דא א מחלוקת ביי קהלת און נישט נאר ס'איז דא א מחלוקת ס'איז א מחלוקת בית שמאי בית הלל אבער נארמאל ווען בית שמאי בית הלל קריגן זיך איז בית שמאי מחמיר בית הלל מיקל, דא איז אנדערש, דא איז בית שמאי מיקל בית הלל מחמיר, אבער דאס איז ביי קהלת, אבל רות ושיר השירים ואסתר מטמאין את הידיים, רות שיר השירים און אסתר, זיכער א חלק פון תנך, ס'איז זיכער מטמא די הענט. איז לכאורה זעהן מיר דאך קלאר אז אסתר איז מטמא את הידיים, וויאזוי זאגט שמואל אז ס'איז נישט אזוי? ענטפערט די גמרא הוא דאמר כר' יהושע, שמואל האלט ווי ר' יהושע וואס מען האט פריערט געזען וואס ר' יהושע דרשנ'ט כתוב זאת זכרון בספר אז ס'גייט אינגאנצן נישט ארויף אויף אסתר נאר ס'גייט ארויף אויף שמות דברים און שמואל ס'טייטש אסתר האט נישט קיין מקור און ר' יהושע האט אוודאי האלטן אז אסתר איז נישט פון די כתבי קודש און ממילא איז נישט מטמא די הענט און שמואל האלט ווי אים. זאגט אונז די גמרא, תניא מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן מנסיא אומר, קהלת אינו מטמא את הידיים, אז קהלת איז נישט מטמא די הענט פארוואס? מפני שחכמתו של שלמה היא, ווייל ס'איז חכמת שלמה המלך, ס'איז נישט געשריבן געווארן ברוח הקודש. אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו רבי שמעון בן מנסיא, וכי זו בלבד אמר, והלא כבר נאמר, וידבר שלושת אלפים משל, וואס טייטש, דאס איז אלע מימרות שלמה המלך קהלת, דאס איז חכמת שלמה? שטייט דאך אין פסוק אין מלכים אז וידבר שלושת אלפים משל טייטש אז שלמה המלך האט געזאגט דריי הונדערט משלים, ער האט געזאגט א געוואלד דברי חכמה, און קהלת נאר אביסל פון דעם, און וואס עפעס דאס האט מען געשריבן און דאס נישט, איז אוודאי די סיבה ווייל דאס איז געגעבן געווארן און געזאגט געווארן דורך רוח הקודש, און די אנדערע נישט, די אנדערע מימרות איז נאר דברי חכמה. און נאך מער, ואומר, שטייט אין פסוק, אז שלמה המלך אליין זאגט אין משלי, אל תוסף על דבריו, מען זאל נישט צולייגן צו זיינע ווערטער, פארוואס? ווייל די ארגינעלע ווערטער סטייטש וואס עס שטייט אין קהלת איז רוח הקודש, און ממילא טאר מען נישט צולייגן. און די גמרא פרעגט מאי ואומר, פארוואס דארף מען צוויי ראיות וואס איין ראיה איז נישט גענוג, ווייל וכי תימא וועסטו וועלן זאגן, אז מימר טובא אמר, דאי בעי איכתיב, ודאי בעי לא איכתיב, אז מיר וועלן זאגן ס'איז נישט קיין ראיה פון די ערשטע פסוק, ווייל דאס וואס שטייט וידבר שלושת אלפים משל און ס'שטייט נישט דאס גאנצע, איז ווייל וואס ער האט געוואלט שרייבן האט ער געשריבן, וואס ער האט נישט געוואלט האט ער נישט געשריבן, אבער ס'איז נאכנישט קיין ראיה אז ס'איז געזאגט געווארן ברוח הקודש, איז תא שמע, פארדעם ברענגט מען א ראיה פון אל תוסיף על דבריו, אז שלמה המלך זאגט קלאר זאלסט נישט צולייגן פארוואס, ווייל ס'איז געשריבן געווארן ברוח הקודש. און ממילא האבן די חכמים געזאגט צו רבי שמעון בן מנסיא אוודאי אז קהלת איז יא געשריבן געווארן ברוח הקודש און ס'איז יא מספרי התנך. זאגט די גמרא ווייטער, תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ר' לעזער אומר, רבי לעזער האט געזאגט אסתר ברוח הקודש נאמרה, אסתר איז געזאגט געווארן ברוח הקודש און ברענגט א ראיה, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק, ויאמר המן בלבו, אז המן האט געזאגט צו זיך אין הארץ, און ווי ווייסט מען וואס המן האט געהאט ביי זיך אין הארץ, אוודאי די מגילה איז געשריבן געווארן ברוח הקודש. רבי עקיבא אומר, פון א אנדערע פסוק, אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר וואס שטייט אין פסוק, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אז אסתר האט מוצא חן געווען ביי יעדעם, ווי ווייסט מען? אוודאי איז עס געשריבן געווארן ברוח הקודש, ר' מאיר אומר פון א אנדערע מקור, אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר, ויודע הדבר למרדכי, אז מרדכי איז געוואויר געווארן אז בגתן און תרש ווילן אויסהרג'ן אחשוורוש איז ער געוואויר געווארן, אוודאי ברוח הקודש, מפרשים מוטשען זיך דאס איז א ראיה אז מרדכי הצדיק האט געהאט רוח הקודש, אבער פון ווי איז א ראיה אז די מגילה איז געשריבן געווארן ברוח הקודש? על כל פנים, ר' יוסי בן דורמסקית אומר, א אנדערע ראיה, אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר, ובבזה לא שלחו את ידם. ס'האט שוין כלל ישראל האט מלחמה געהאלטן מ'האט זיך נוקם געווען מיט די גוים, שטייט אין די מגילה אז מ'האט נישט צוגערירט ובבזה, פון די רויב האט מען גארנישט צוגערירט, ווי ווייסט די מגילה אז קיינער האט נישט צוגערירט פון די רויב אז קיינער האט גארנישט גע'גנב'עט, איז אוודאי אז ס'איז געשריבן געווארן ברוח הקודש. אמר שמואל, שמואל הערט די מימרות פון די אלע תנאים, זאגט שמואל אי הואי התם, שמואל איז געווען אן אמורא, זאגט ער ווען איך וואלט דארט געווען, הוה אמינא מילתא דעדיפא מכולהו, וואלט איך געברענגט א ראיה בעסער פון אלע ראיות, שנאמר, ווייל שטייט אין פסוק קימו וקיבלו, אין מגילה שטייט קימו וקיבלו, וואס מען דרש'נט עס קימו למעלה, מה שקיבלו למטה, אז אין הימל האט מען מסכים געווען צו די קבלה פון די אידן דא אונטן אז זאל זיין א פורים, און ווי ווייסט מען וואס האט זיך געטון אין הימל, איז אוודאי אסתר געשריבן געווארן ברוח הקודש, אמר רבא, האט רבא טאקע געזאגט, לכולהו אית להו פירכא, לבר מדשמואל, דלית ליה פירכא. אלע ראיות ביז אהער קען מען אפפרעגן, חוץ די ראיה פון שמואל. און רבא הייבט אן אויסצורעכענען. דרבי לעזער, די ראיה פון רב לעזער, וואס רב לעזער ברענגט א ראיה פון ויאמר המן בלבו ווי ווייסט מען וואס טוט זיך אין די הארץ פון המן? זאגט רבא פשוט, סברא, ס'איז א סברא, דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, אז המן האט געוואוסט ער איז די חשובסטע ביים קעניג, והאי כי קא מפיש טובא ואמר אדעתיה דנפשיה קאמר, און מ'זעט דאך אויך אז ער רעדט, ער זאגט דארט פאר אחשורוש אז מ'זאל ברענגען די בגדים פונעם מלך, מיטן כתר פונעם מלך, און רייטן אויף א פערד, פאר וועם טראכט ער ווען ער רעדט אזוי? אוודאי רעדט ער ווען ער טראכט פון זיך, ממילא מסברא אליין קען מען וויסן אז ער האט זיך אינזינען געהאט, ס'איז נישט מער, ס'איז נישט קיין ראיה אז ס'איז רוח הקודש. ווייטער דרבי עקיבא, די ראיה פון רבי עקיבא אז ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, איז אויך נישט קיין ראיה אז ס'איז געשריבן געווארן ברוח הקודש, ווייל דילמא כרבי אלעזר דאמר, רבי אלעזר זאגט מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו, אז אסתר המלכה האט געהאט אזא אויסקוק אז יעדער וואס האט איר אנגעקוקט האט געמיינט אז זי איז א חלק פון זיין פאלק, זי האט אויסגעקוקט ווי אלע פעלקער, און ממילא איז אויף דעם זאגט די מגילה ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, אז פארשטייט זיך ווער עס האט איר אנגעקוקט האט זי מוצא חן געווען ביי דעם, אבער נישט פשט ברוח הקודש זאגט די מגילה אז ווער עס האט איר אנגעקוקט האט זי געהאט א נשיאות חן. ווייטער והא דר' מאיר, די ראיה פון ר' מאיר פון ויוודע הדבר למרדכי אז מרדכי איז געוואויר געווארן אוודאי ברוח הקודש, מוז אויך נישט זיין, ווייל דילמא כר' חייא בר אבא, וואס מען וועט זעהן דאמר, בגתן ותרש שני טרסיים היו, זענען געווען טרסיים, ס'א געוויסע פאלק, זיי האבן גערעדט א געוויסע שפראך, און מרדכי הצדיק האט פארשטאנען די שפראך, און דאס פשט ויוודע הדבר, אבער אויך נישט קיין ראיה ברוח הקודש. ווייטער והא דרבי יוסי בן דורמסקית, וואס ער האט א ראיה געברענגט פון ובביזה לא שלחו את ידם, ווי ווייסט מען אז קיינער האט נישט צוגערירט ביי ביזה, דילמא פריסתקי שדור? קען זיין מען האט געשיקט שלוחים פון אלע פלעצער וואס מען האט זיך נוקם מיט די גוים, האט מען געשיקט שלוחים צו מרדכי ואסתר, אז זאלט עטס וויסן, מען האט גארנישט גע'גנב'עט, מען האט גארנישט צוגערירט, דער מלך זאל נישט האבן קיין טענות, איז ווייטער עס מוז נישט זיין אז עס איז געשריבן געווארן ברוח הקודש, אבער דשמואל, דאס וואס שמואל זאגט קיימו וקיבלו קיימו למעלה מה שקיבלו למטה, וודאי לית ליה פירכא, אויף דעם איז נישט דא קיין פירכא, זאגט די גמרא אמר רבינא, האט רבינא געזאגט היינו דאמרי אינשי, דאס וואס מענטשן זאגן, טבא חדא פלפלתא חריפתא ממלי צנא קרי, אז אמאל איז בעסער א קערעלע שווארץ פעפער ווי א גאנצע סל א גאנצע בעסקעט פון דלועים פון דלעת פון פאמפקין פארוואס ווייל אפילו א קליינע זאך אמאל שטייגט איבער אסאך איז די זעלבע זאך א ווארט פון שמואל איז געווען א אמורא איז אסאך מאל שטערקער ווי אלע ראיות וואס די תנאים האבן געזאגט ביז אהער זאגט די גמרא נאך א ראיה ווי מען ווייסט אז אסתר איז געשריבן געווארן ברוח הקודש רב יוסף אמר מהכא וואס שטייט אין מגילה וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים אז פורים וועט אלעמאל בלייבן ווי די מגילה געוויסט ווייל אוודאי איז געשריבן געווארן ברוח הקודש רב נחמן בר יצחק אמר מהכא וואס שטייט אין פסוק וזכרם לא יסוף מזרעם, אויך די זעלבע געדאנק אז פורים וועט אלעמאל בלייבן, איז ממילא נאך א ראיה אז די מגילה איז געשריבן געווארן ברוח הקודש. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה ומתנות לאביונים, זאגט די גמרא תני רב יוסף, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ומשלוח מנות איש לרעהו, מנות דאס איז צוויי, רעהו איז א לשון יחיד איין חבר, שתי מנות לאיש אחד, מען דארף געבן צוויי מנות, רשי זאגט מנות איז מיני מעדנים, פאר איין מענטשן אזוי איז מען יוצא שלחמנות, ומתנות לאביונים, מתנות א לשון רבים לאביונים איז אויך א לשון רבים, שתי מתנות לשני בני אדם, מען דארף געבן פאר צוויי ארעמע לייט, פארציילט די גמרא, רבי יודא נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא, רבי יודא נשיאה איז געווען א אייניקל פון רבי, האט געשיקט צו רבי אושעיא פורים, אטמא דעיגלא תילתא, אטמא דאס א ירך, א פיס, עיגלא תילתא פון א עגל, ס'איז טייטש א קליינע אקס, א קעלבל, א עגל תילתא, ס'איז טייטש א דריטע געבוירענע, די דריטע געבוירענע קעלבל איז גאר שפעציעלע פלייש, האט ער אים דאס געשיקט אזא פארציע, און אויך וגרבא דחמרא, א קריגל וויין, שלח ליה, האט רבי אושעיא אים צוריק געשיקט, קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו האסט מקיים געווען די מצוה פון משלוח מנות מיט דעם, און ווי די מפרשים צייכענען צו, אז די עיקר חידוש איז אז די וויין, אפילו א משקה, קען אויך הייסן א מנה, און ממילא קען מען יוצא זיין דעם שלחמנות. זאגט די גמרא ווייטער, רבה שדר ליה למרי בר מר ביד אביי, רבה האט געשיקט שלחמנות צו מרי בר מר, וועם האט ער געשיקט? ער האט געשיקט א שליח? ער האט געשיקט אביי. וואס האט ער געשיקט? מלא טסקא דקשבא, א זאק פון תמרים, ומלי כסא קמחא דאבשונא, און א גלעזל אנגעפילט מיט קמח קליות, קליות דאס איז ווייץ אז מען נעמט און מען בראט עס, ווערט עס אזוי זיס, מען מאכט פון דעם מעהל, אזא גלעזל פון דעם אויכעט. אמר ליה אביי, אביי איז דאך די שליח, ער קריגט דאס פון רבה צו טראגן צו מרי בר מר, איז פאר ער גייט ארויס אויפן וועג, זאגט ער פאר רבה, אז השתא אמר מרי, ווען כ'עב אנקומען צו מרי, עט מיר מרי זאגן, אי חקלאה מלכא ליהוי, דיקולא מצואריה לא נחית, אז ווען א חקלאה, ווען א פויער ווערט א מלך, איז די סל גייט נישט אראפ פון זיין קאפ, ער פירט זיך נאך אלץ אויף ווי א פויער, ער האט אים געמיינט צו מרמז זיין, ווי רש"י זאגט אז רבה איז אנפאנג געווען א ארעמאן אבער שפעטער איז ער געווארן צו די מלך וראש בפומבדיתא, און מיט דעם אלעם שיקט ער א שלחמנות פון ארעמאן אביסל מעיל מיט אביסל תמרים. הדר, שדר ליה איהו, איז למעשה האט אים געטראגן די שלחמנות, און מרי בר מר האט צוריק געשיקט צו רבה מלא טסקא דזנגבילא, א זאק פון זנגביל, פון אינגבער, פון דזשינדזשער, און מלא כסא דפלפלתא אריכא, און א גלעזל שווארץ פעפער, לאנגע שטעקעלעך פעפער, אמר אביי, האט אביי געזאגט, השתא אמר מר, יעצט ווען כ'עב צוריקטראגן דאס צו מיין רעבן צו רבה, עט ער זאגן, אנא שדרי ליה חוליא, ואיהו שדר לי חורפא, אז איך האב געשיקט זיסע זאכן, ער האט צוריק געשיקט שארפע זאכן. פארציילט די גמרא ווייטער פון יענע מעשה נאך, אמר אביי, האט אביי געזאגט, כי נפקי מבי מר, ווען איך בין ארויס געגאנגען פון רבה'ס שטוב צום שטוב פון מרי בר מר, הוה שבענא, בין איך געווען זאט, כי מטאי להתם, ווען איך בין אנגעקומען צו מרי בר מר אין שטוב, קריבו לי שיתין צעי דשיתין מיני קדירה, איז מיט דעם וואס ער געווען זאט, האט מען אים סערווירט, מ'האט אים געברענגט, זעכציק טעלערס, מיט זעכציק סארט תבשילים זעכציק סארט געקעכטס, ואכלי בהו שיתין פלוגי, און איך האב געגעסן זעכציק שטיקלעך סא פון יעדן תבשיל האט ער געגעסן אביסל, ובישולא בתרייתא, הוו קרו ליה צלי קדר, די לעצטע תבשיל פון די זעכציק האט געהייסן צלי קדר דאס איז פלייש וואס מ'בראט אין די אייגענע זאפט, ובעאי למיכס צעא אַבתרה, און ס'געװען אַזױ גוט, ער האָט געװאָלט עסן די טעלער נאָך דעם. אמר אַבײַ, האָט אַבײַ געזאָגט אױף די מעשה, הײנו דאָמרי אינשי, דאָס זאָגן מענטשן כּפּין עניא ולא ידע, אַז אַ אָרעמאַן איז הונגעריק און ער װײסט אַפֿילו נישט פֿון דעם. זעלבע זאַך ער איז געװען זאַט ער האָט זיך אײַנגערעדט ער איז געװען זאַט, למעשה האָט ער נאָך געקענט אַרײַנרוקן נאָך זעכציק פּאָרציעס. אי נמי, ס'איז אױך געװאָרן אַ מימרא, רװחא לבסימא שכיח, אַז ס'איז אַלעמאָל דאָ פּלאַץ פֿאַר אַ זיסע זאַך, איז די זעלבע זאך אביי איז טאקע געווען פול אבער ס'איז געווען לבסימא מיני מתיקה גוטע סארט עסן איז אלעמאל דא פלאץ אריין צו לייגן נאך זאגט די גמרא ווייטער אביי בר אבין ור' חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי זייער מנהג איז געווען אז יעדעס יאר האט איינער געגעסן פורים ביים אנדערן איין יאר די וועג איין יאר יענע וועג און אזוי האבן זיי מקיים געווען משלוח מנות זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא האט רבא געזאגט די באקאנטע מימרא מיחייב איניש לבסומי בפוריא א מענטש דארף זיך אנשיכורן פורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי ביז ער קען נישט קיין חילוק, און שטייצעך טוט זיך שוין די ראשונים, די אחרונים, וואס מיינט דאס עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? זאגט די גמרא ווייטער, רבה ורב זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי, רבה און רב זירא האבן געמאכט א סעודת פורים צוזאמען, איבסום זיי האבן זיך אנגעשיכורט, קם רבה שחטיה לרב זירא, האט רבה גע'שחט'ן רב זירא, למחר צומארגנס בעי רחמי, האט רבה געדאוונט ואחייה, און ער האט אים מחיה געווען ער האט אים צוריק אויפגעלעבט, למעשה טוט זיך אין די מפרשים אלע זאגן אז אוודאי קען נישט זיין ער האט אים פשוט געשחט'ן, נאר כל מיני אנדערע פשטים איז דא צו ער האט אים געשלאגן, צו די מהרש"א זאגט אז ער האט אים אזוי מין אנגעטרינקען ביז ער איז שוואך געווארן, און נאכהער מיינט ער האט אים מחיה געווען ער זאל געזונט ווערן, על כל פנים לשנה, דאס קומענדיגע יאר אמר ליה, האט רבה נאכאמאל געזאגט צו רב זירא, ניתי מר, ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי קום לאמיר מאכן א סעודה צוזאמען, אמר ליה, האט רבי זירא געזאגט לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא, נישט יעדע יאר מאכט זיך ניסים, ס'הייסט ער האט נישט געוואלט סומך זיין אויף א נס, ער האט נישט געוואלט עסן נאכאמאל א סעודה מיט אים. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רבא, האט רבא געזאגט, סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, א סעודת פורים ביינאכט, אלזא נאכט פאר פורים, די נאכט פון קריאת המגילה, איז מען נישט יוצא, מאי טעמא? פארוואס? וואס שטייט אין פסוק ימי משתה ושמחה כתיב, איז משמע ימי עס דארף זיין בייטאג די עיקר סעודה איז בייטאג, פארציילט די גמרא, רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא, רב אשי האט געזעצן פאר רב כהנא פורים, נגה ולא אתו רבנן, ס'איז געווארן שפעט און קיינער איז נישט געקומען אין בית מדרש, אמר ליה, זאגט רב אשי צו רב כהנא, מאי טעמא לא אתו רבנן, פארוואס קומט קיינער נישט אין בית מדרש דילמא טרידי בסעודת פורים, מסתמא זענען זיי פארנומען מיט סעודת פורים. אמר ליה, האט רב כהנא געזאגט, ולא הוה אפשר למיכלה באורתא, האבן זיי נישט געקענט עסן ביינאכט די סעודה? אמר ליה האט רב אשי געזאגט, לא שמיע ליה למר, הא דאמר רבא, האסט נישט געהערט רבא'ס מימרא אז סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו? אמר ליה האט רב כהנא געזאגט, אמר רבא הכי? אזוי האט רבא געזאגט? אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט אין, יא, תנא מיניה ארבעין זימנין האט ער עס איבערגעחזרט פערציג מאל, ס'טייטש האט געהייסן רב אשי זאל עס איבערזאגן פערציג מאל, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה, ביז ס'איז אים געווען אזוי מין קלאר, אזוי מין, ס'טייטש ער האט עס אזוי גוט געדענקט, אזוי ווי עפעס ליגט ביי אים אין טאש. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, מ'האמיר געזען אין די פריערדיגע משנה, אין בין אדר ראשון לאדר שני, גייען מיר יעצט זעהן נאך א גאנצע שורה פון משניות וואס נוצט אויך אזא סארט נוסח אין בין, עס האט נישט קיין שייכות צו פורים, זאגט די משנה אזוי, אין בין יום טוב לשבת, נישט דא קיין שום חילוק צווישן יום טוב און שבת, נאר איין חילוק איז דא, אלא אוכל נפש בלבד, ס'טייטש אזוי אוודאי איז דא אסאך חילוקים צווישן יום טוב און שבת, מען רעדט דא ס'איז נישט דא קיין חילוק אין די איסורים, ס'טייטש אלעס וואס איז אסור שבת איז אויך אסור יום טוב, ס'דא נאר איין חילוק לגבי די איסורים פון שבת און יום טוב, דאס איז מלאכת אוכל נפש, יום טוב, ווי מען ווייסט, מעג מען מאכן מלאכת אוכל נפש, מעג קאכן באקן שעכטן, אלעס פאר אוכל נפש, שבת טאר מען נישט. זאגט די הייליגע גמרא, הא לענין מכשירי אוכל נפש, זה וזה שווין, איז משמע פון די משנה ס'נאר דא איין חילוק צווישן שבת און יום טוב, אוכל נפש אליין, אבער מכשירי אוכל נפש, מכשירי אוכל נפש מיינט, צוצוגרייטן צו אוכל נפש, למשל, שעכטן א בהמה הייסט אוכל נפש, מען זאל קענען עסן א בהמה, מכשירי אוכל נפש מיינט נעמען א מעסער, און עס אויסשארפן צו קענען שעכטן א בהמה, איז לכאורה אין די משנה שטייט נאר אז אוכל נפש איז מותר, מכשירי אוכל נפש איז נישט, אזוי ווי שבת טאר מען נישט מכשירי אוכל נפש יום טוב אויך נישט, איז ווער איז דער תנא פון אונזער משנה זאגט די גמרא מתניתין דלא כרבי יהודה, אונזער משנה גייט נישט כשיטת רבי יהודה, וואס ווי מען וועט שוין זעהן רבי יהודה האלט אז מכשירי אוכל נפש איז אויך מותר יום טוב, דתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא, אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש, רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפש, זאגט די גמרא מאי טעמא דתנא קמא, וואס איז די טעם אז די תנא קמא האלט אז מכשירי אוכל נפש טאר מען נישט, איז ווייל אמר קרא שטייט אין פסוק הוא, די פסוק זאגט אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, איז פון הוא דרש'ט מען הוא ולא מכשיריו, נאר אוכל נפש אליין, אבער מכשירי אוכל נפש איז נישט מותר, ורבי יהודה, רבי יהודה לערנט עס ארויס פון א צווייטע ווארט אמר קרא שטייט אין פסוק לכם שטייט הוא לבדו יעשה לכם, פון לכם דרש'ט רבי יהודה לכם לכל צרכיכם, וואס עטס דארפטס נאר איז טייטש אלעס וואס עטס דארפטס צוצוקומען צום אוכל נפש, אפילו מכשירי אוכל נפש מעג מען אויך. איי זאגט גמרא ואידך נמי הא כתיב לכם, וואס טוט דער תנא קמא לכם איז לכאורה משמע אז מכשירי אוכל נפש מעג מען אויך, ענפערט די גמרא ניין, ער נוצט לכם אויף עפעס אנדערש תנא קמא זאגט לכם ולא לעובדי כוכבים, לכם ולא לכלבים, אבער נישט פשט לכם און אויך מכשירי אוכל נפש, איי פרעגט די גמרא ואידך נמי הא כתיב הוא, הוא איז דאך א מיעוט, איז הוא לכאורה משמע נאר אוכל נפש נישט מכשירי אוכל נפש, וואס טוט רבי יהודה מיט דעם הוא? ענטפערט די גמרא, כתיב הוא וכתיב לכם, ס'טייטש רבי יהודה וועט דיר זאגן ס'איז דא דא א מיעוט פון הוא, און ס'איז דא א ריבוי פון לכם, לכם איז משמע אויך מכשירין, און וויאזוי געט מען זיך דא אן עצה? נאר וואס דען זאגט רבי יהודה, כאן במכשירין שאפשר לעשותן מערב יום טוב, כאן במכשירין שאי אפשר לעשותן מערב יום טוב, ווענדט זיך וועלכע סארט מכשירין, אזעלכע סארט מכשירי אוכל נפש וואס מ'האט געקענט טון פון פאר יום טוב, למשל, אז א מעסער איז געווען שטומפיג פון פאר יום טוב און מ'האט עס געקענט אויסשארפן פאר יום טוב, און דער מענטש האט עס נישט אויסגעשארפט. איז אויף דעם שטייט הוא, מען טאר נישט טון אזעלכע סארט מכשירי אוכל נפש יום טוב אליין, מה שאין כן אזעלכע סארט מכשירים וואס מען האט נישט געקענט טון פאר יום טוב, למשל א מעסער וואס איז געווארן שטומפיג יום טוב אליין, ס'האט זיך צעבראכן יום טוב אליין, איז אזא סארט מעסער אויף דעם שטייט לכם אז מען מעג יא מאכן אזעלכע סארט מכשירי אוכל נפש יום טוב אליין. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין בין שבת ליום הכיפורים, אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת, ס'טייטש די חילוק צווישן שבת און יום כיפור איז אז שבת אז מען טוט איינע פון די מלאכות במזיד איז מען חייב מיתה בידי אדם, סקילה, און יום כיפור איז בכרת. פארשטייט זיך ווייטער נאכאמאל ס'דא נאך חילוקים צווישן שבת און יום כיפור, מען רעדט נאר לגבי די הארבקייט טאמער איינער איז עובר אויף איינע פון די מלאכות שבת און יום כיפור איז דא איז עס בידי אדם און דא איז כרת. זאגט די גמרא, די גמרא מדייק, הא לענין תשלומין זה וזה שווין, וואס טייטש, ס'איז דא א דין פון קם ליה בדרבה מיניה, קם ליה בדרבה מיניה איז טייטש אז טאמער איינער איז מחויב צוויי עונשים, און איין עונש איז הארבער ווי די אנדערע, איז די הארבערע עונש פטר'ט די לייכטערע, למשל, טאמער איינער פארברענט זיין חבר'ס א זאך שבת, איז ער חייב אלס צוויי זאכן, קודם כל, ער האט עובר געווען אויף א מלאכה שבת, איז ער חייב מיתה, באזונדער, האט ער פארברענט דעם חבר'ס א זאך, איז ער חייב צו צאלן דעם חבר, איז היות וואס די איין פעולה וואס ער האט געטון איז עפעס פארברענט, איז דא אויף דעם צוויי עונשים, מיתה, און אויך צאלן די חבר, איז די מיתה איז הארבער, איז די חיוב מיתה פטר'ט אים פון צו צאלן דעם חבר, דאס איז קם ליה בדרבה מיניה, מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק אין די תורה, און במילא איז די גמרא מדייק, פון דאס אז די משנה זאגט אז די איינציגסטע חילוק צווישן שבת און יום כיפור איז דא איז דא סקילה און דא כרת, איז לכאורה די פטור פון קם ליה בדרבה מיניה איז גלייך ביי ביידע, ס'טייטש למשל טאמער איינער פארברענט דעם חבר'ס א זאך שבת, היות ס'איז חייב סקילה איז ער פטור צו צאלן, די זעלבע זאך טאמער איינער פארברענט דעם חבר'ס א זאך יום כיפור, איז היות וואס ס'איז חייב כרת איז ער פטור פון צו צאלן, לכאורה אזוי האלט די משנה, זאגט די גמרא, מני מתניתין, ווער איז טאקע די תנא פון אונזער משנה, ר' נחוניא בן הקנה, וועלכע ר' נחוניא בן הקנה דתניא, מיר האבן געלערנט א ברייתא, ר' נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכיפורים כשבת לתשלומין, מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, אף יום הכיפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין, ר' נחוניא בן הקנה זאגט קלאר אז אזוי ווי ווען איינער איז חייב מיתת בית דין איז די חיוב מיתה פטר'ט אים פון צו צאלן די זעלבע זאך חייבי כריתות די חיוב כרת פטר'ט אים אויך פון צו צאלן און די משנה גייט כשיטתו זאגט יעצט די גמרא ווייטער תנן התם מיר האבן געלערנט א משנה די משנה זאגט אין מכות כל חייבי כריתות שלקו אלע חייבי כריתות וואס האבן קריגן מלקות ס'טייטש אזוי רוב תנאים האלטן אז טאמער איינער טוט א לאו וואס אויף די לאו איז מען חייב כרת און צוויי עדים קומען אים און זיי זאגן התראה זיי ווארענען אים מען טאר נישט טון די לאו, טאמער דעסט טון די לאו עסטו קריגן מלקות, דאס טייטש מען האט געגעבן התראה אויף מלקות, און דער מענטש טוט די לאו, קריגט ער מלקות, אזוי האלטן רוב תנאים, איז זאגט די משנה דארט, אז די אלע חייבי כריתות וואס האבן געקריגן מלקות, נפטרו מידי כריתתן, איז מיט דעם וואס זיי האבן געקריגן מלקות, די מלקות האט זיי געפטר'ט די כרת, זיי זענען מער נישט מחיוב קיין כרת, שנאמר, ווי שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט לגבי מלקות, ונקלה אחיך לעיניך, אז טאמער איינער האט געקריגן מלקות ונקלה אחיך לעיניך, דרש'נט מען כיוון שלקה, הרי הוא כאחיך, אז נאך מלקות איז ער ווי דיין ברודער, ער איז אויס רשע, ער איז פטור פון כרת, דברי ר' חנניה בן גמליאל, אזוי זאגט ר' חנניה בן גמליאל, די מלקות פטר'ט די כרת. אמר ר' יוחנן, האט ר' יוחנן געזאגט, חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל, אלע חביריו סטייטש אלע תנאים קריגן זיך אויף ר' חנניה בן גמליאל, ר' חנניה בן גמליאל איז די איינציגסטע תנא וואס האלט אזוי אז מלקות פטר'ט פון כרת. אזוי זאגט רבי יוחנן, און רבי יוחנן זאגט נישט א מקור פון וואו ער נעמט דאס. אמר רבא, האט רבא געזאגט, אמרי בי רב, אז אין בית מדרש פון רב, האט מען געזאגט וואס איז די מקור פון רבי יוחנן, תנינא, די מקור איז אונזער משנה, ווייל שטייט ביי אונזער משנה, אין בין יום הכיפורים לשבת, אלא שזה זדונו בידי אדם, וזה זדונו בכרת, די משנה האט געזאגט וואס איז די חילוק צווישן שבת און יום כיפור, שבת קומט די עונש בידי אדם, בית דין איז מעניש, און יום כיפור איז עס כרת, ס'איז נישט בידי אדם. זאגט די גמרא, ואם איתא, און טאמער רבי חנניה בן גמליאל איז גערעכט, אז ווען בית דין געבט איינעם מלקות, ווערט ער פטור פון כרת, אויב אזוי אידי ואידי בידי אדם היא, איז סיי די עונש אויף א מלאכה יום כיפור, און סיי די עונש אויף א מלאכה שבת, ביידע איז בידי אדם, ווייל אפילו כרת, טאמער איינער וואס איז מחיוב כרת קריגט מלקות, ווערט ער דאך פטור פון כרת, און איז דאך נישטא קיין גרעסערע בידי אדם פון דעם, און אז מען זעט אז די משנה רופט נישט אן ביום כיפור בידי אדם, נאר די משנה זאגט שבת איז בידי אדם, אבער יום כיפור איז בידי שמים איז כרת, איז א ראיה אז טאקע כרת איז נישט בידי אדם, ס'טייטש אלע האלטן אנדערש ווי ר' חנניה בן גמליאל, דאס האט ר' יוחנן געמיינט ווען ר' יוחנן האט געזאגט חלוקין עליו חביריו על ר' חנניה בן גמליאל, ווייל אלע האלטן טאקע אז אפילו איינער וואס איז מחיוב כרת קריגט מלקות, ווערט ער נישט פטור פון קיין כרת. און ממילא די כרת איז נישט בידי אדם, בידי אדם בית דין קען נישט פטר'ן א מענטש פון כרת, מ'קען נישט אוועק נעמען די כרת. אמר רב נחמן, זאגט רב נחמן וואס די ראיה? פון אונזער משנה נישט קיין ראיה פארוואס? ווייל הא מני רבי יצחק היא דאמר מלקות בחייבי כריתות ליכא, ס'קען זיין אונזער משנה גייט כשיטת רבי יצחק, וואס רבי יצחק האלט טעכניש נישט דא אזא זאך געבן מלקות פאר איינער וואס איז מחיוב כרת, ס'טייטש אז ווען איינער טוט אן עבירה וואס די חיוב אויף דעם איז כרת, און עדים ווארענען אים אז ער גייט קריגן מלקות, לויט רבי יצחק קריגט ער נישט קיין מלקות, און ממילא קען אוודאי זיין אז אוודאי טאמער מען וואלט ווען געקריגן מלקות, און לויט די אנדערע תנאים אז מען קריגט מלקות, קען זיין יעדער איז מודה צו ר' חנניה בן גמליאל אז מלקות פטר'ט כרת, נאר וואס אונזער משנה גייט ווי רבי יצחק אז טעכניש קריגט מען נישט קיין מלקות, און אז טעכניש קריגט מען נישט קיין מלקות, פארשטייט זיך ס'קען נישט פטר'ן פון קיין כרת, ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין מלקות, וועלכע רבי יצחק? ברענגט טאקע די גמרא דתניא, אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא רבי יצחק אומר, חייבי כריתות בכלל היו, ס'טייטש אלע זענען געווען אין א כלל, די פסוק ביי די פרשה פון עריות פירט אויס כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, ס'טייטש דא איין חיוב כרת אויף אלע, אויף די גאנצע פרשת עריות שטייט איין מאל כרת, ולמה יצאת כרת באחותו שטייט באזונדער ביי די פסוק פון ואיש אשר יקח את אחותו איז דא א באזונדערע ונכרתו, פארוואס שטייט נאכאמאל כרת דארט? לדונה בכרת ולא במלקות, זאגט רבי יצחק מ'לערנט פון דא אז איינער וואס איז בא על אחותו קריגט נאר כרת נישט קיין מלקות מ'קען נישט קריגן מלקות אויף חייבי כריתות, און ממילא מ'ווייסט דאך די כלל וואס מ'זאגט יעדן אינדערפרי ביי רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה דברים התורה נדרשת בהם איינע פון די זאכן וואס התורה נדרשת בהם איז כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא ס'טייטש אלע חייבי כריתות זאגט רבי יצחק איז אזוי די דין, נישט דא אזא זאך מלקות ביי דעם, איז ווייטער, אונזער משנה קען גיין כשיטת רבי יצחק, אבער ס'איז נישט קיין ראיה פון אונזער משנה אז אלע קריגן זיך מיט ר' חנניה בן גמליאל. נאך זאגט די גמרא, רב אשי אמר נאך א סיבה פארוואס פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה, זאגט רב אשי אפילו תימא רבנן, מ'קען איינזעצן אונזער משנה אויך ווי די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יצחק, דאס טייטש די חכמים וואס האלטן אז מ'קריגט יא מלקות ביי א חייבי כריתות, איי אויב אזוי טאמער מען קריגט מלקות ביי חייבי כריתות, און טאמער רבי חנניה בן גמליאל איז גערעכט אז איינער וואס קריגט מלקות ווערט פטור פון כרת, איז וואס עפעס זאגט די משנה אז די כרת פון יום כיפור איז נישט בידי אדם ס'דאך יא בידי אדם אז מ'וועט קריגן מלקות עט מען פטור ווערן פון כרת, זאגט רב אשי, זה עיקר זדונו בידי אדם וזה עיקר זדונו בכרת, נישט פשט אז די משנה זאגט אז דאס איז בידי אדם און דאס איז נישט בידי אדם, ניין די עיקר זדונו איז בידי אדם, שבת נארמאל איז די עונש בידי אדם, און יום כיפור נארמאל די עיקר עונש איז בכרת, אבער אוודאי קען זיין אז טאמער איינער העט קריגן מלקות העט ער יא פטור ווערן פון כרת, און ממילא פון אונזער משנה איז נישט קיין ראיה קעגן ר' חנניה בן גמליאל.